אין דער משנה האט מען געלערנט, מען האט געפרעגט, כמה היה גבוה ולאין היה נוטה, תנא חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט, לצפונה דבריו קיימין, אויב ער זאגט די לבנה איז געווען לצפונה איז ריכטיג, לדרומה, אז ער זאגט די לבנה איז געווען לדרום זייט פון דער זון, לא אמר כלום, האט ער גארנישט נישט געזאגט.

ס'איז א חילוק פון זומער ביז ווינטער. זומער, א לאנגע טאג פון תקופת תמוז, וואס די זון גייט אונטער מערב צפון, אזוי ווי די גמרא זאגט אין עירובין, די זון אינדערפרי אין א לאנגן טאג גייט זי ארויס אין דעם ווינקל צפון מזרח, און זי גייט אונטער אין ווינקל צפון מערב, אין א קורצן טאג איז די זון גייט ארויס אין ווינקל דרום מזרח, און זי גייט אונטער אין ווינקל דרום מערב, ניסן און תשרי, וואס דעמאלט איז דער טאג און דער נאכט איז גלייך, און די זון גייט ארויס אין חצי מזרח און זי גייט אונטער אין חצי מערב, אזוי איז ניסן און אזוי איז תשרי, די גמרא זאגט אזוי אין עירובין, דיע זייט וואס די זון גייט ארויס און זי גייט אונטער אין א לאנגן טאג, דאס איז צפון זייט. דיע זייט וואס די זון גייט שיינט אויף און זי גייט אונטער אין א קורצן טאג, דאס איז דרום. ניסן און תשרי גייט די זון ארויס אין האלבן מזרח און זי גייט אונטער אין האלבן מערב, ווייל תקופת ניסן. איז דאך דער טאג און דער נאכט זענען גלייך, די זון גייט ארויס אינמיטן מזרח און זי גייט דעם האלבן מזרח זייט און דרום זייט און האלב מערב און זי גייט אונטער, און ביינאכט גייט זי למעלה מן הכיפה, האלב מערב און צפון און האלב מזרח, און צו מאָרגן אינדערפרי טוט זי שיינען. מאָרגן הייבט אָן די זון צו שיינען אַ ביסעלע מעהר צו צפון זייט. דער טאָג ווערט שוין גרעסער, און ווען זי גייט אונטער, אין חצי מערב, אַ ביסעלע מעהר נענטער צו צפון. אַזוי יעדן טאָג, סיי אינדערפרי ווען זי גייט אַרויס, און סיי ווען זי גייט אונטער, גייט זי ארויס נענטער יעדן טאג פון צפון גייט זי ארויס, און זי גייט אויך אונטער יעדן טאג אביסעלע נענטער צו צפון, ביז תקופת תמוז, וואס דעמאלט, תקופת תמוז, איז דער גרעסטער טאג, שיינט זי פון ווינקל מזרח-צפון, און זי גייט דריי זייטן, מזרח, דרום, צפון, און זי גייט אונטער אין ווינקל צפון-מערב, נאכער הייבן אן די טעג צו ווערן קורצער, איז יעדן טאג נאך תקופת תמוז גייט די זון אינדערפרי ארויס אביסעלע מערער צו דרום זייט, און זי גייט אויך אזוי אביסעלע מער אונטער, ווען עס קומט תקופת תשרי וואס דער טאג און דער נאכט איז גלייך, גייט זי ארויס חצי תשרי און זי גייט אונטער חצי מערב. און נאכער ציט זי זיך נאך מערער צו דרום צו דרום ביז תקופת טבת, און דעמאלט דארט תקופת טבת איז די קלענסטע טעג, גייט זי ארויס אינדערפרי מזרח דרום און זי גייט אונטער אין ווינקל דרום מערב, און אזוי כסדר. די לבנה ביי איר חידוש איז זי שטענדיג אין ווינקל מערב דרום, דעריבער ווינטער וואס די זון גייט נישט אריין צו מערב, נאר ביי די שקיעה, און די לבנה גייט פריער אריין צו מערב, קומט אויס אז די לבנה איז צפון זייט, אבער זומער וואס די זון איז אויף מערב אסאך, איז די זון דארט ביי די פריער פאר די לבנה, צו צפון זייט, קומט אויס אז די לבנה איז זומער אויף דרום זייט, איז נישטא קיין סתירה פון די צוויי ברייתות. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אחד אומר, איינער פון די עדות זאגט גבוה ב' מדרגות, אז די לבנה איז געווען הויעך צוויי מדרגות, אזא מאס, ואחד אומר ג', און איינער זאגט דריי. עדותן קיימת ס'איז ריכטיגע עדות, ווייל אין איין מרדעת קען מען האבן א טעות. ווי איז אבער אחד אומר ג' ואחד אומר ה' איינער זאגט הויעך דריי און איינער זאגט הויעך פינף, עדותן בטלה, די עדות בטל, אבל מצטרפין לעדות אחרת, איינער פון זיי קען זיך מצרף זיין מיט א אנדער עדות וואס ער וועט זאגן אזוי ווי ער. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט אז די עדות זאגן ראינוהו במים האט מען נישט געזען די לבנה אליין, האט מען געזען אין א אפשיין אין וואסער האט מען געזען די לבנה. ראינוהו בעששית האט מען געזען די לבנה נישט דירעקט נאר דורך א גלאז. ראינוהו בעבים, האט מען געזען די לבנה פארשטעלט מיט וואלקנס, און דורך די וואלקן האט מען אדורך געזען אין מעידין עליו זאגט מען אויף דעם נישט עדות, חציו במים חציו בעבים, א העלפט פון די לבנה האט מען געזען אין וואסער, א העלפט האט מען געזען אין די וואלקנס, חציו בעששית, א העלפט דורך א גלאז, אין מעידין עליו זאגט מען נישט אויף אים עדות. פרעגט די גמרא, השתא כולו אמרת לא, אז מען האט געזען די גאנצע חלק פון די לבנה, אין מים, צי אין עששית, צי דורך די װאָלקן, זאָגט מען נישט עדות. חציו, אַז מ'האָט נאָר געזען אַ העלפֿט מיבעיא, איז דאָך אַװדאי און אַװדאי מע קאָן נישט עדות זאָגן. אלא, זאָגט די גמרא, הכי קאמר, דער פּשט איז אַזױ, אױב זײ זאָגן חציו במים, חציו ברקיע, א העלפט האט מען געזען דורכן וואסער און א העלפט אין הימל, חציו בעבים חציו ברקיע, חציו בעששית חציו ברקיע, אין מעידין, נישט ווי דו האסט פריער געלערנט מ'האט נאר געזען א האלב וואס מען דארף זען און די אנדערע ניט, נאר ווערט דא שוין דא א חידוש, אפילו מ'האט א העלפט פון דעם געזען ברקיע און די אנדערע העלפט האט מען נישט געזען דורך רקיע נאר דורך א וואלקן צי דורכן וואסער, זאגט מען נישט עדות רש י, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, די עדות זאגן ראינוהו, און מ'האט געזען די לבנה, ושוב לא ראינוהו, און נאכהער האט מען נישט געזען, אין מעידין עליו, קענען זיי נישט עדות זאגן. פרעגט די גמרא, כל הכי חזו לה ואזלי? עס דארף מען כסדר נאכקוקן, אויב זיי האבן געזען נאר איין מאל, פארוואס קענען זיי נישט עדות זאגן מען מוז זען די לבנה אלעמאל, אטע דא וואלט עס געקאנט ווערן פארשטעלט. אמר אביי, האט אביי געזאגט אזוי, הכי קאמר, פשט איז אזוי, ראינוהו מאלינו, האמער געזען די לבנה מאלינו, נישט מיר האבן נאר געזען ווייל מיר האבן געוואלט עדות זאגן, האמער געזען די לבנה פונקט, ושבנו לראותו מדעתנו, האבן מיר זיך אומגעקערט האבן מיר געוואלט נאר זען און זיך באטראכטן גוט אויף איר זאל מען קאנען עדות זאגן, ולא ראינוהו, און האבן מיר נאכהער נישט געזען, אין מעידין עליו, דעמאלט קאן מען נישט עדות זאגן, מאי טעמא פארוואס קאן מען נישט עדות זאגן, אימור קאן זיין כוביתא דעיבא בעלמא דחזי זיי האבן נאר געזען א קיילעכדיגע שטיקל פון וואלקן, ווייל זיי האבן דאך דעמאלט נישט געקוקט מיט דער דעה צו עדות זאגן, האבן זיך נישט אזוי באטראכט, ס'האט זיך נאר געדאכטן א לבנה. אבער אין אמת'ן איז דאס נישט געווען קיין לבנה, נאר א שטיקל וואלקן. רש"י. ראש בית דין אומר מקודש, ווען מ'איז מקדש דעם חודש, איז דער ראש בית דין זאגט מקודש, וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש, און די מענטשן טוען נאכזאגן צוויי מאל מקודש. בין שנראה בזמנו, סיי מ'האט געזען די לבנה בזמנו דעם דרייסיגסטן טאג, בין שלא נראה בזמנו, אז מען מאכט ראש חודש אין איין און דרייסיגסטן טאג איז שטענדיג דער דין מקדשין אותו, מען דארף מקדש זיין. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, רבי אלעזר ברבי צדוק זאגט, אם לא נראה בזמנו, אויב די לבנה איז נישט געווארן געזען דעם דרייסיגסטן טאג, אין מקדשין אותו, איז מען נישט מקדש די לבנה, שכבר קידשוהו שמים, ווייל למעלה בשמים האט מען שוין מקדש געווען גמרא ראש בית דין וכו', פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואנעט ווייסן מיר אז דער ראש בית דין דארף מקדש זיין די לבנה, אמר רב חייא בר גמדא אמר רבי יוסף בן שאול אמר רבי, אמר קרא שטייט אין פסוק וידבר משה את מועדי השם מכאן ווייל דער פסוק דערמאנט את מועדי השם האט משה גערעדט איז פון דא א ראיה שראש בית דין אומר מקודש אז דער ראש בית דין זאגט מקודש ווייל משה איז געווען דער ראש בית דין. מיר דארפן צוקומען צו דעם וואס תוספות זאגט אין די ענדע פון ערשטן פרק אז די ראש חודש ווערט אנגערופן מועד אין דער משנה האבן מיר געלערנט וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש מנלן פון וואנעט ווייסן מיר אז אלע מענטשן זאגן נאך מקודש מקודש אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט אמר קרא שטייט אין פסוק אשר תקראו אותם קרי ביה לייען אתם אז אלע מענטשן דארפן אויך לייענען רב נחמן בר יצחק אמר רב נחמן בר יצחק זאגט אלה הם מועדי הם, זיי, די רבים, די קהל, יאמרו, זאלן זאגן, מועדי, זיי זאלן זאגן, ס'איז ראש חודש, מקודש מקודש תרי זימני למה לי, פארוואס דארף מען זאגן צוויי מאל מקודש, פון וואנעט די ראיה, דכתיב שטייט מקראי קודש שטייט נישט מיט דעם לשון מקרא נאר מקראי איז א לשון רבים צוויי מאל זאל מען זאגן אין דער משנה האט מען געלערנט רב לעזער ברב צדוק אומר אם לא נראה בזמנו אויב די לבנה איז נישט געווארן געזען אין דרייסיגסטן טאג אין מקדשין אותו דארף בית דין ניט מקדש זיין. תניא האט מען געלערנט פלימו אומר פלימו זאגט פארקערט גאר בזמנו אין דרייסיגסטן טאג אין מקדשין אותו ווייל סאיז דאך א נארמאלע זאך דארף מען דאס נישט האבן קיין חיזוק שלא בזמנו אויב איך מאך ראש חודש דעם איין און דרייסיגסטן טאג מקדשין אותו דארף די בית דין יא מקדש זיין רב לעזער ברב שמעון אומר רב לעזער ברב שמעון זאגט בין כך בין כך, צו מען מאכט ראש חודש איז אין דרייסיגסטן טאג, דאס הייסט בזמנו, צו איך מאך אין איין און דרייסיגסטן טאג שלא בזמנו, אין מקדשין אותו, דארף די בית דין נישט מקדש זיין דעם חודש, שנאמר שטייט אין פסוק וקדשתם את שנת החמשים שנה, זאגן מיר שנים אתה מקדש, יובל דארף די בית דין אויסרופן א מקודשת השנה, ואי אתה מקדש חדשים, אבער חדשים ליגט נישט קיין חיוב אויפן בית דין צו מקדש זיין. אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן, הלכה כרב אלעזר ברב צדוק, די הלכה איז ווי רב אלעזר ברב צדוק וואס ער זאגט ביי אונז אין די משנה, אז ווען איז מען מקדש דעם חודש, דווקא ווען איך מאך ראש חודש דעם דרייסיגסטן טאג, אבער אם לא נראה בזמנו, אז איך מאך ראש חודש דעם איין און דרייסיגסטן טאג, איז מען נישט מקדש. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אף אנן נמי תנינא, מען קען ברענגען א ראיה פון דער משנה, האט מען געלערנט אין דער משנה, ראוהו בית דין וכל ישראל, אז די בית דין האט געזען די לבנה און אלע אידן, אדער נחקרו העדים מ'האט אויסגעפארשט די עדות, ולא הספיקו לומר מקודש, ס'איז נישט געווען קיין צייט צו זאגן מקודש, עד שחשכה ביז ס'איז געווארן פינסטער, הרי זה מעובר, מאך איך ראש חודש דעם איין און דרייסיגסטן טאג. מעובר אין, די משנה דערציילט מיר אין אזא מין פאל איז נאר דא דער דין מעובר מקודש לא אבער מוזט מארגן דארף מען ניט זאגן מקודש שטייט נישט איך זאל עס מקדש זיין מארגן שטייט אז ס'איז מעובר זע איך דאך אז אויב איך מאך ראש חודש דעם איין און דרייסיגסטן טאג דארף איך נישט מקדש זיין. ווייל צי איך זאל דארפן מקדש זיין וואלט איך געדארפן שטיין נישט הרי זה מעובר, נאר ס'העט געדארפן שטיין מארגן זאל מען עס מקדש זיין. זאגט די גמרא, ס'איז פון דעם נישט קיין ראיה. קען זיין אז מארגן דארף די בית דין יא מקדש זיין, נאר מעובר איצטריכא ליה, דער עיקר חידוש דארפן מיר דערציילן אז איך מאך ראש חודש אין אזא פאל נישט אין דרייסיגסטן טאג נאר אין איין און דרייסיגסטן, און וויאזוי וועל איך מאכן כ'וועל טאקע מקדש זיין? איי פארוואס לערנט מען ניט כ'דארף מקדש זיין? דאס איז מיר א פשיטא, נאר דער עיקר דא דער חידוש איז אז מעובר ראש חודש איז אין איין און דרייסיגסטן טאג, סלקא דעתך אמינא, ווייל איך וואלט געוואלט מיינען הואיל וראוהו בית דין וכל ישראל איפרסמא אז די בית דין מיט אלע אידן האבן עס געזען דעם דרייסיגסטן טאג, וואלט איך געוואלט מיינען ס'איז שוין מפורסם ולא ליעברוה, מ'זאל עס נישט מעבר זיין דעריבער זאל מען געווען לערנען מתקדש למחר אז מ'זאל מארגן מקדש זיין, וואלט איך געהאט א טעות צו זאגן יא, מ'איז טאקע מארגן מקדש, אבער ווען איז ראש חודש? ראש חודש איז פון נעכטן, ווייל די בית דין מיט אלע אידן האבן געזען. קא משמע לן דארף מען דערציילן אז הרי זה מעובר אז כאטש ראוהו בית דין וכל ישראל, דאך פון ווען אן? ווען איז ראש חודש? דער מארגעדיגער טאג. רש"י. זאגט די משנה, דמות פארמס צורות לבנה, פון פארמס פון לבנה, היה לו לרבן גמליאל, האט רבן גמליאל געהאט, בטבלא, אויף א ברעט, ובכותל און אויף די וואנט בעלייתו אויף דעם אויבערשטן שטאק, שבהן, אין די צורות אין די פארמס, מראה את ההדיוטות, האט ער געוויזן די פלעינע מענטשן, ואומר און האט געפרעגט הכזה ראית, צו האסטו געזען אזא מין פארום לבנה או כזה אדער די לבנה? גמרא, פרעגט די גמרא, ומי שרי, מעג מען דען מאכן א פארום פון א לבנה? והכתיב שטייט אין פסוק לא תעשון אתי, איר זאלט נישט מאכן אתי די צורות וואס זענען דא מיט מיר, לא תעשון איר זאלט נישט מאכן כדמות שמשי, מען טאר נישט מאכן דעם פארעם פון א לבנה, טא ווי אזוי האט רבן גמליאל געמעגט מאכן? אמר אביי האט אביי געזאגט לא אסרה תורה, דאס וואס שטייט אין פסוק לא תעשון אתי האט די תורה נישט גע'אסר'ט, אלא שמשים שאפשר לעשות כמותם, מען טאר נישט מאכן אזעלכע שמשים וואס מען קען נאכמאכן פונקטליך, אבער אזעלכע זאכן וואס מען מאכט פון די פאנטאזיע וואס מען שטעלט זיך פאר, וואס מען ווייסט אליין אז ס'איז נישט געמאכט פונקטליך דאס מעג מען יא מאכן, כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אז דער איסור פון לא תעשון אתי איז דווקא אזעלכע שמשים שאפשר לעשות כמותם, די זעלבע גמרא איז פארהאנען אין מסכת עבודה זרה דף מ ג עמוד א, מיט קליינע שינויים פון ווערטער אבער די זעלבע טייטש. מיר וועלן לערנען דעם עמוד פון מסכת עבודה זרה. לא יעשה אדם בית, א מענטש זאל נישט מאכן א הויז, תבנית היכל, וואס די הויז זאל זיין אינגאנצן מיט די אויסגע'חשבונ'ט, מיט די הויעך, מיט די לענג, מיט די ברייט, מיט די טירן, ווי די היכל. אכסדרה, אכסדרה ווערט אנגערופן א רום וועלכעס האט דריי ווענט און איין וואנט איז אפן, זאל ער נישט מאכן תבנית אולם, אזוי ווי דעם אולם ביים משכן מ'האט אויפגעבויט איז דארט געווען צוויי חלקים קודש און קדשי קדשים, ביי דעם בית המקדש איז צוגעקומען א דריטע זאך אולם קודש קדשי קדשים, דער אולם איז דער טייטש דער דער דער פאר-רום, און דער אולם אויף דער מזרח זייט איז געוועזן אינגאנצן אפן, עס ווערט אפילו אנגערופן אנדערע מאל פתח אולם, פתחו לי כפתחו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, איז א מענטש זאל נישט מאכן אן אכסדרה אין קיין תבנית אולם. חצר, ער זאל נישט מאכן קיין חצר, תבנית עזרה, ס'זאל זיין עקזעקטלי פונקטליך ווי די עזרה, שולחן, זאל ער נישט מאכן תבנית שולחן, מנורה, תבנית מנורה, מאכן א מנורה וואס זאל זיין פונקטליך ווי די מנורה, טאר מען נישט מאכן אבל הוא עושה, אבער מען קען מאכן א מנורה של ה' פון פינף רערלעך ושל ו' אדער זעקס ושל ח', ווייל בית המקדש איז דאך געוועזן זיבן קען ער מאכן פינף זעקס אכט, אבער ושל ז' לא יעשה, פון זיבן אזוי ווי עס איז געווען אין בית המקדש קען מען נישט מאכן. אפילו של שאר מיני מתכות, א מנורה טאר מען נישט מאכן נישט בלויז פון זהב טהור, נאר פון שאר מיני מתכות טאר מען אויך נישט מאכן, ווייל מיטן דין איז כשר א מנורה פון אנדערע מתכות, מען לערנט אפ פון א כלל ופרט וכלל. ועשית מנורת איז א כלל פון יעדע זאך קען מען מאכן, זהב טהור איז א פרט פון גאלד, מקשה תעשה המנורה איז נאכאמאל א כלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, אזוי ווי דער פרט זאגט מתכות אזוי. איז כשר א מנורה צו מאכן פון מתכות? נאר וואס דען, אין א געוויסן פרט איז נאך מתכות הארבער ווי זהב, ווייל אויב ביי זהב איז די מנורה נאר כשר דווקא עס איז געווען די גביעים מיט די פרחים מיט די כפתורים, און עס דארף זיין פונקטליך כיכר זהב, ווי איז אבער ווען מען מאכט די מנורה פון אנדערע מתכות? דארף נישט זיין די גביעים די כפתורים מיט די פרחים און עס מוז נישט זיין כיכר זהב, אויב אזוי ווען איינער וועט גיין מאכן א מנורה של זהב און ער וועט פארפעלן ער וועט נישט מאכן די כפתורים האט ער נישט געטון קיין איסור ווייל דער לא תעשון אתי איז דאך דווקא מען מאכט אזעלכעס וויאזוי דער אויפן בית המקדש דארף מען מאכן אבער פון מתכות אפילו אן כפתורים אן פרחים וועט ער אויך זיין חייב, ווייל ס'איז דאך כשר של מתכת, ס'איז דאך כשר, אפילו אן די זאכן, אן די כפתורים, פרחים און גביעים, און אפילו ס'איז נישט קיין כיכר. דאס וואס די מנורה האט געהאט י"ח אמה, י"ח טפחים, דאס איז נישט לעיכובא, ס'איז געוועזן י"ח טפחים, עס מוז אבער נישט זיין י"ח טפחים, ממילא עס וועט נישט זיין י"ח טפחים ווייל עס איז דאך כשר אזוי, אין די בית המקדש וועט ער אויך זיין חייב. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט, אף של עץ לא יעשה, פון האלץ טאר מען אויך נישט מאכן קיין מנורה ווען זי האט זיבן רערלעך, ווייל ער דרשנט עס ריבוי מיעוט וריבוי. איז ער מרבה אלדינג אבער ס'מוז נישט זיין גלייך צו מתכות. אה, איך האב א מיעוט, א מיעוט קומט מיר נאר ממעט און חרץ פון ערד ווייל דאס איז מיאוס. א ראיה ברענגט רבי יוסי בר יהודה כדרך שעשו בית חשמונאי. ביי די חשמונאים בראשונה מ'איז דעמאלט געוועזן ארעם, מען האט נישט געקאנט מאכן קיין מנורה פון מתכות, האט מען געמאכט פון האלץ, זע איך דאך א מנורה פון האלץ איז גוט. אמרו לו, האבן די חכמים צו אים געזאגט, משם ראיה, פון דארט ברענגסטו א ראיה, שפודין של ברזל היו, עס איז געוועזן שפיז שטיקלעך פון אייזן, מחופין, אזוי גורס דער ב"ח בבעץ, מיט צינק. העשירו זענען געווארן רייכער עשאום של כסף האט מען געמאכט פון זילבער, חזרו והעשירו איז געווארן רייכער עשאום של זהב האט מען עס געמאכט פון גאלד, און ממילא איז ביי די חשמונאים דער עיקר מנורה איז געוועזן געמאכט פון ברזל, פון א מעטל, אבער פון עץ איז נישט גוט, וואס איז דער תירוץ פון גמרא אז די זאכן די שמשים של מטה וואס מען קען נאכמאכן דעם אורך, רוחב, גובה און די שיעור פון די טירן דעמאלטס טאר מען נישט מאכן אויב איך גיי מאכן שמשים של מעלה, קען איך דאך נישט מאכן אזוי די זעלבע גרויס, נאר איך מאך ציור דוגמתן, דאס מעג מען מאכן? פרעגט די גמרא ושמשים שאי אפשר לעשות כמותם, די שמשים וואס מען קען נישט מאכן ווי זיי, מען קען נאר מאכן דעם ציור דוגמתן מי שרי מעג מען דען מאכן? והתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק לא תעשון אתי, לא תעשון איר זאלט נישט מאכן כדמות שמשיי אזוי ווי דעם אויסזען פון מיינע באדינער המשמשים לפני במרום, וואס זיי באדינען פאר מיר אויבן, זע איך דאך פון דעם אז שמשים עליונים טוט אויך אסר'ן דער פסוק, איז דאך די קשיא אויף רבן גמליאל ווי אזוי האט ער געקאנט געמעגט מאכן צורות לבנות? אמר אביי האט אביי געענטפערט לא אסרה תורה, די תורה האט נישט גע'אסר'ט פון דעם פסוק, אלא נאר בדמות ד' פנים, דעם אויסזעהן פון די פיר פנים, פני שור, אדם, אריה, נשר, צו, עה, בהדי הדדי, אז דאס איז צו איין חיה, אזוי ווי דוגמת די חיות הקודש, ווייל עס שטייט דאך לא תעשון אתי, מיינט מען השרויות אצלי, ס'איז ביי מיר פרעגט די גמרא אלא מעתה, אז דו זאגסט די תורה האט נאר גע'אסר'ט דארבע פנים לחיה אחת, פרצוף אדם לחודיה תשתרי, זאל זיין מותר צו מאכן א פרצוף א פארעם פון א מענטש, מען מיינט נישט בלויז די פנים, מען מיינט די גאנצע פארעם, ווייל אויב א פנים ווערט זיך דערמאנט איז נישט אסור. אלמה תניא פארוואס האב מיר געלערנט כל הפרצופות מותרין, מען מעג מאכן אלע פרצופים, אלע ציורים פון אלע באשעפענישן, דאס ווארט פרצוף טייטשט די מאירי מיינט מען א מענטש, בהמה, חיה און עוף, וואס דער קאפ איז העכער פאר דעם גוף, און דיע וועלכע דער קאפ איז נישט העכער מיט דעם גוף, למשל דגים, שקץ, רמשים, דארט ווערט עס אנגערופן מיטן לשון צורה, האט מען געלערנט כל הפרצופות מותרין, חוץ מפרצוף אדם, פרצוף אדם טאר מען נישט מאכן, פארוואס זאל עס זיין אסור? אמר רב הונא בריה דרב אידי, אזוי איז גורס מסורת הש"ס מפרקיה דרבי יהושע שמיע לי, איך האב דאס געהערט פון דער דרשה פון רבי יהושע. דעם טעם פארוואס מען טאר נישט מאכן פרצוף אדם, שטייט אין פסוק לא תעשון אתי, מיינט מען לא תעשון אותי, מיר, און בצלם אלקים עשה את האדם, און מיט דאס, די טייטש, לערן איך אפ, אותי טייטש איך אז מען טאר נישט מאכן א אדם. קומט יעצט אויס ביז יעצט האבן מיר שוין געזאגט דריי ערליי זאכן וואס מען טאר נישט מאכן. די זאכן וואס זענען דא אין בית המקדש נאכמאכן פונקטליך מיט דער מאס פון דער לענג און דער ברייט און די הויעך מיט אלע אנדערע זאכן פונקטליך איז אסור צו מאכן, ציור דוגמתן, ענליך צו דעם מעג מען מאכן, איצט טאר מען נישט מאכן אויך די ד' פנים לדמות חיה אחת, און די דריטע זאך מען טאר נישט מאכן פרצוף אדם, פרעגט די גמרא, ושאר שמשים מי שרי, מעג מען דען מאכן אנדערע שמשים וואס זענען למעלה, וואס איך קען נישט מאכן ציור דוגמתם, מעג מען דען מאכן? והתניא, מיר האבן דאך געלערנט, שטייט אין פסוק לא תעשון אתי, מיינט מען לא תעשון איר זאלט נישט מאכן כדמות שמשיי אז אויף דעם אויסזען פון מיינע באדינער המשמשים לפני במרום, כגון צום ביישפיל אופנים שרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת, די טאר מען נישט מאכן ציור דוגמתם, קוים מען מאכט ציור דוגמתם ממש קאן מען דאך נישט מאכן, אויסמאלן ממש ווי זיי זענען קאן מען דאך נישט, נאר וואס דען, מען מאלט אויס ווי מענטשן האבן א פאנטאזיע, מען מאלט אויס אז מלאכים האבן כנפים, שטייט דאך ביי מלאכים זיי האבן פליגלען, משל'ט מען אויס א דמות אדם מיט כנפים, דאס טאר מען נישט מאכן, איז דאך צוריק די קשיא, אויב איז דאך מ'טאר נישט מאכן המשמשים לפני במרום וויאזוי האט ער געמאכט די לבנה? ענטפערט די גמרא, אמר אביי, לא אסרה תורה די תורה האט נישט גע'אסר'ט אלא שמשים שבמדור העליון די וואס געפינען זיך במדור העליון ווען עס שטייט דאך אתי אבער דאס חמה לבנה געפינט זיך אויפן רקיע השני ווי די גמרא זאגט אויף אן אנדער ארט, דאס, אה, מעג מען מאכן, פרעגט די גמרא ושבמדור התחתון מי שרי, מעג מען דען מאכן פון מדור התחתון? והתניא מיר האבן געלערנט אשר בשמים ממעל שטייט, זאגן מיר לרבות קומט מען מרבה זיין חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ממעל לרבות מלאכי השרת, זעה איך דאך פון מדור התחתון טאר מען אויך נישט. ענטפערט די גמרא, כי תניא ההיא לעבדם, דער פסוק וואס דארטן שטייט אשר בשמים ממעל, דאס איז נישט דער פסוק לא תעשון אתי, דער פסוק פון לא תעשון אתי מען טאר נישט מאכן, מיינט מען דאך אז איך מאך עס נישט צו דינען, איך מאך דאס לנוי, אדער איך מאך דאס להתלמד, צו אנדערע זאכן טאר מען נישט מאכן, דרך כבוד טאר מען נישט מאכן. אבער דאס וואס איך האב אפגעלערנט פון יענעם פסוק, אשר בשמים ממעל, אז מ'טאר נישט מאכן מדור התחתון לבנה, דאס מיינט מען לעבדם זיי צו דינען. פרעגט די גמרא אי לעבדם זיי צו דינען אפילו א שלשול קטן נמי, טאר מען דאך אפילו א קליינע ווערמל אויך נישט מאכן צו דינען עבודה זרה, יעדע זאך וואס מען מאכט פאר עבודה זרה, ווי שטייט ווייטער אין גמרא, איינער וועט מאכן א ביעא פאר עבודה זרה איז עס עבודה זרה, ער וועט מאכן א ציגל פאר עבודה זרה, א בעל חי, א שלשול קטן, די קלענסטע אינזעקט, די קלענסטע ווערמל קען מען דאך אויך נישט מאכן פאר עבודה זרה. און מאכן די פארעם פון א שלשול קטן טאר מען דאך אויך נישט, זאגט די גמרא אין הכי נמי, מען טאר טאקע נישט מאכן, נאר דא טייטשט זיך, איך דארף מיר האבן מסיפא דקרא נפקא, איך לערן עס אפ פון סוף פסוק, דער אנפאנג פסוק בין איך מרבה אשר בשמים, גייט ארויף חמה לבנה די אלע זאכן ממעל אויף מלאכי השרת, און פון זעלבן פסוק לערן איך עס אפ, ווייל עס שטייט ווייטער אין פסוק אשר בארץ מתחת אשר בארץ לרבות אז מען טאר נישט דינען צו מאכן דעם פארעם צו דינען ימים ונהרות הרים וגבעות מתחת לרבות שלשול קטן פרעגט די גמרא, ועשייה גרידתא מי שרי, מאכן אליין, נישט מען זאל עס דינען, נאר לנוי, לכבוד, צו אנדערע זאכן, צו מיט דעם אפשרעקן מענטשן, מעג מען דען מאכן, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט שטייט אין פסוק, לא תעשון אתי. מיינט מען לא תעשון זאלסט נישט מאכן כדמות שמשיי המשמשים לפני במרום כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות, אלזא אויך פון מדור התחתון טאר מען אויך נישט מאכן, נאר מאכן אליין נישט. אויף דינען טאר מען נישט, זאגט די גמרא, שאני רבן גמליאל, רבי גמליאל איז א אנדער זאך, ער אליין האט עס נישט געמאכט, נאר דאחרים עשו לו, אנדערע האבן פאר איהם געמאכט, דער איסור איז נאר דער מאכן, אויב גויים האבן איהם געמאכט, דעמאלט האט ער דאך אליין נישט געמאכט, מעג מען מאכן? תוספות פרעגט, וויאזוי האט ער געקאנט? לכאורה ווייזט זיך אויס ער האט געהייסן דעם גוי מאכן, און דער דין פון אמירה לעכו"ם שבות איז נישט געזאגט געווארן בלויז ביי שבת, ביי אנדערע זאכן איז עס אויך פארהאנען. וויאזוי האט ער געמעגט הייסן מען זאל מאכן? וויל תוספות זאגן אז אמירה לעכו"ם שבות, אבער במקום מצוה, דעמאלט איז נישט דא דער איסור פון אמירה לעכו"ם. פרעגט די גמרא והא רבי יהודה דאחרים עשו לו, רבי יהודה'ן האבן אחרים גוים געמאכט א טבעת, וואס אויף דעם טבעת איז געווען פרצוף אדם צו חתמ'נען, ואמר ליה שמואל לרב יהודה און שמואל האט געזאגט צו רבי יהודה'ן שיננא דו חריף סמי עיניה דדין, טו אראפנעמען די אויג אז ס'זאל נישט זיין פונקטליך פרצוף אדם, פון דעם זעהט מען אז אויב ס'נישט אינגאנצן די פרצוף עס פעלט א אויג צי א צווייטע אבר איז נישט דא דער איסור, איז זעה איך דאך פון דעם מאל אז אפילו א צווייטער האט אים געמאכט טאר מען עס אויך נישט האלטן, איר וועט אויסער וואס לערנט פשט וועגן חשד, מען וועט קומען חושד זיין. אז ער אליין האט עס געמאכט, אויב אזוי ווי אזוי האט רבן גמליאל געמעגט האלטן ביי זיך די צורות לבנות? ענטפערט די גמרא, התם דארטן איז געווען בחותמו בולט, די חותם איז געוועזן בולט ארויסגעשטארט, און אויב די חותם איז געווען בולט ומשום חשדא, דארטן איז געווען דער חשד, ניט ווי דו האסט פריער געזאגט, דו האסט געמיינט אז דער חשד איז, אנדערע וועלן זאגן ער האט אליין געמאכט, נאר דער חשד איז געוועזן אז אויב חותמו בולט, ניט חשד עשיה נאר חשד מ'עט זאגן ער האט ביי זיך א עבודה זרה וואס ער דינט עס. דתניא אז מיר האבן געלערנט טבעת שחותמה בולט א טבעת וואס די חתימה, די צורה, די פארעם, בולט שטארט ארויס, איז אזוי, ווען איך וועל גיין חתמ'נען מיט דעם טבעת אויף א זאך, וועט דאך אויף דעם זאך ווערן די אותיות שקוע איינגעזינקען, איז אסור להניחה, איך טאר עס נישט האלטן ביי מיר צוליב חשד פון עבודת כוכבים, און מותר לחתום בה חתמ'נען מיט דעם מעג ער, ווייל איך זעה די ביז וואנען איך פארריכט ער די די טבעת, ווייל ביז וואנען איך מאך דארטן דעם א פעלער, פארוואס ווייל דארטן אויף דעם ארט וועט דאך ארויסקומען די אותיות אריין, ווי עט זיין פארקערט חותמה שוקע אז די צורה אויף דעם טבעת געט אריין אינעווייניג די אותיות, איז מותר להניחה איך מעג האלטן דא נישט דא די חשד. פון עבודת כוכבים, ואסור לחתום בה, און מען טאר נישט מיט דעם חתמ'נען. און דעריבער איז דארטן געווען דער איסור. פרעגט די גמרא, ומי חיישינן לחשדא, האבן מיר דען מורא ביי אזעלכע זאכן פאר חשד, אז טאמער מען וועט זאגן אז מען טוט צו דעם א דינען, ס'איז דאך גארנישט נישט פארענטפערט רבן גמליאל דערוויילע, די גמרא וועט עס באלד פרעגן, לויט רבן גמליאל מוז איך דאך זיך אויך חושד זיין, נאר די גמרא וויל בכלל יעצט די עצם אפטון דעם ענין חשד פון עבודת כוכבים, דער חשד איז נישט דא, נאר וועלכע חשד איז דא? נאר ס'איז דא די חשד. מען וועט זאגן אז ער האט דאס געמאכט, און אויב מען וועט זאגן אז ער האט דאס געמאכט איז דאך נישט גוט דער רבן גמליאל דאך אונז פארענטפערן והא בי כנישתא א שול דשף ויתיב, פון דער שטאט שף ויתיב בנהרדעא וואס איז געוועזן אין נהרדעא, א צווייטע טייטש אין רש"י איז אז שף ויתיב איז נישט קיין נאמען פון קיין פלאץ, נאר יכניה מיט זיין גלות האבן זיך מיטגענומען פון די שטיינער פון ירושלים פון דער ערד, און מ'האט דארט אויפגעבויט די שול, דאס הייסט דשף ויתיב, אז מ'האט עס דא אוועקגעזעצט ירושלים, צוליב מקיים זיין כי רצו עבדיך את אבניה. און וואס איז געוועזן דארטן? דאוקמי ביה אנדרטא, מ'האט דארט אוועקגעשטעלט א צלם, והוו עיילי ביה אין שול איז דארט אריין געגאנגען אבוה דשמואל די טאטע פון שמואל ולוי און לוי ומצלו בגויה און זיי האבן דארט געדאווענט ולא חיישי לחשדא זיי האבן נישט מורא געהאט פאר חשד מען וועט קומען זאגן אז זיי דינען די אנדרטא זעסט דאך אז חושד זיין א איד אז ער דינט עבודה זרה איז מען ניט חושד. ענטפערט די גמרא, רבים שאני, דארטן איז דאך געווען א בי כנישתא וואס איז דארט אריינגעגאנגען אסאך מענטשן ברבים איז נישטא קיין חשד. פרעגט די גמרא, והא רבן גמליאל דיחיד הוה, רבן גמליאל איז דאך געווען א יחיד, דארף ער דאך מורא האבן פאר חשד. תוספות שטעלט זיך אויף דעם א? לכאורה איז דאך דא א חילוק האבן מיר דאך פריער געמאכט בצורת פרצוף צי ס'איז שוקע צי ס'איז בולט קען איך דאך זאגן אז די פארעם פון די לבנות איז נישט געוועזן בולט נאר ס'איז געווען שוקע און שוקע האבן מיר דאך פריער געלערנט מעג מען פירט אויס בסוף און אזוי אסאך ראשונים זאגן אז ביי חמה לבנה מזלות איז אויך נישט קיין חילוק אין איסור, אז שקוע טאר מען עס אויכעט נישט מאכן. און וואס איז די קשיא זאל איך חושד זיין רבן גמליאל'ן? ביי ר' גמליאל דיחיד הוה דארף מען דאך חושד זיין, ענטפערט די גמרא כיוון דנשיא, ער איז דאך געווען א נשיא, שכיחי רבים גביה איז דאך ביי אים געוועזן אסאך מענטשן, האט איז די שכיחי רבים האט דעם זעלבן דין ווי רבים ואיבעית אימא אדער איך וועל דיר ענטפערן דפרקים הוה דאס איז געווארן געמאכט פון שטיקלעך נישט די גאנצע צורה פון לבנה און שטענדיג האט ער עס ביי זיך געהאלטן די פארעם פון שטיקלעך ממילא ווען ס'איז געקומען צו גיין עדות, דעמאלט האט מען עס אויפגעשטעלט. איז פאלט שוין אוועק די חשד אויבער תקון. נאר מ'דארף נאר וויסן ווי וועט זיין אויב מ'מאכט פרקים, צי דארט מעג מען עס אריינמאכן, אדער דאס איז אויך די טייטש מ'טאר נישט.

וועלכע ס'איז כשופים אז מ'וועט דארפן משפט'ן א מכשף זאל מען וויסן צו דאס איז געווען כישוף צו דאס איז געווען אנדערע אויפן ווי דער נאמען פון כישוף צו דאס פרוי געווען די ריכטיגע איז דא אויך די זעלבע זאך זאגן מיר די לא תעשון אתי אז כ'טאר נישט מאכן לכבוד לנוי אבער דארטן ווען כ'דארף דאס האבן להתלמד.